א גוט יאר, דער עולם וויל וויסן וואס איז געווען היינט אין קאורט מיט ר' שלמה אהרן קעלנער, מען האט עס אפגעשטיפט אויף דזשוליי די טווענטי ניינט וואס דאס געפאלט זיך אויף א מאנטאג כ ב אב, א טאג נאכן בעלזער רב'ס יארצייט, כ א איז דעם בעלזער רב'ס יארצייט, ס'איז אין די זעלבע וואך וואס ס'געפאלט זיך אונזער הייליגן רב'נס יארצייט פרייטאג כ ו אב, פארוואס מען האט עס אפגעשטיפט געב איך דא א גאנצע אריכות, נאר איר העט הערן אינעם טעיפ ווי איך זאג עטליכע מאל די טווענטי סעווען, דאס איז געווען מיין טעות ווייל. כ'האב עס נישט נאכגעקוקט, און יעצט האב איך עס נאכגעקוקט אויפן קאורט פעיפערס עס איז די טווענטי ניינט, איז כ'האב אויך געוואלט זאגן אז די חברה האבן זיך אנגעהויבן אויפצווועקן מען זעהט דאך שוין וואס דא גייט פאר, מאיר לעבאוויטש האט גרויסע טשענסעס ער זאל אויך גיין זיצן ווייל זיי האבן דא אינטימעדעיטעד וויקטעמס, בערל אשכנזי האט גרויסע טשענסעס און זיין ברודער זלמן אשכנזי, כ'מיין אז ער איז דער וואס האט מיט די טעלעפאון. און ער האט אפגעקאלט אמאל, ער האט געזאגט אז סאלאמאן, איך מיין ער הייסט סאלאמאן, ער האט אפגעקאלט אמאל אז טאמער זיי נעמען מיך נישט אראפ פונעם האטליין גייט ער זיי סוען. אמת זיי מיינען דא געווען א הפקר וועלט, אשכנזיס, צעווילדעוועטע בהמות, דער טאטע איז געפארן, ער פלעגט פארקויפן פאר פרויען ברעס מיט פענטיהאוס, דאס פלעגט ער פארקויפן אין ירושלים, נאכדעם האט זיך מיישב געווען ער ווערט א רב אין אסטראליע, סאו דאס זענען אונזערע היינטיגע די פאוערפול פעמיליס, ווען אסטראליע איז אים פטור געווארן האבן זיי נישט געקענט. דאנקען דעם טאג וואס זי איז אוועק. זיי האבן נאר געזאגט זיי ווילן האבן א רב אן א רעבעצן. האט זיי איינער געזאגט דעמאלטס נעם א גלח, א גלח האט נישט קיין רעבעצן. האבן זיי געזאגט לאמיר כאטש האבן א האלב יאר מנוחה וואס דארט איז פארגעגאנגען. משוגענע חברה. עניוועי. סאו דער מאיר לעבאוויטש איז אן איידעם פון דעם באקאנטן חזיר מיילעך שטערן. מיילעך שטערן דאוונט ביים קראלער. דער קראלער בויעט א מקווה. האט אים איינער געזאגט, א גרויסער רב, ברענג נחום ראזענבערג ווען נישט עסטו נישט גוט פארן. זאגט ער, ער איז דאך אין חרם. זאגט ער, ווייסטו וואס, דו דארפסט מיר מאכן שלום צו דו ווילסט האבן א מקווה צו דו ווילסט אנערן דעם חרם. עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. נאר איינער זאגט מיר יעצט אז אין בארא פארק האט מען געאפערט פאר דעם מיילעך שטערן, מ'ווייסט דאך ער איז א חזיר, האט מען אים געאפערט אז ער זאל פארן צו דעם בושטינער אין קאנטרי, מ'צאלט אים אויס דעם וויפיל ס'קאסט. וואס דארפן זיי וואטשן אלע קינדער, שיקטס אים אוועק דארטן צום בושטינער. גערעדט. סאו שרייט דער קראלער אז נחום ראזענבערג איז א ליגנער ווייל ס'איז שקר די מעשה וואס איז געשען אין פליישמאנס מיט די פלעיבוי מעגעזינס, ער האט געוויזן פאר אלע בחורים, מ'האט געזאגט די קינדער זאלן טרינקען אסאך, זאלן אסאך מאל דארפן גיין אין טוילעט זאלן נישט ווערן דיהיידרעיטעט און דארט האט ער זיי געוויזן פיקטשערס. שרייט ער ס'איז נישט אמת, ער זאגט ברבים נחום ראזענבערג איז א ליגנער. רופט זיך אן יואלי לאנדא, דאס איז שלום'ס זון, זאגט ער אים, מיך האט מען געשיקט איך זאל אים אויפפיקן, און נאכדעם האט ער נאך געוואלט מיטנעמען די פעקלעך אויכעט, זאגט אים שלום, גיי נישט ארויס ווייל די חברה זענען גרייט דיך צו האקן דא מיט העלצער פון וואס מ'האט אראפגעריסן פון די ביימער, זאגט ער, ס'איז הונדערט פראצענט אמת, ס'איז ליידער אלעס איז אמת, סאו עניוועי, דאס איז אונזער קאמיוניטי וואס אונז לעבן און אונז וויל מען מער נישט אזוי לעבן. יעצט גיי איך זאגן פונקטליך וואס איז געווען אין קאורט און אויף וואס מען ווארט יעצט נאך וואס ס'גייט נאך ארויסקומען און וויפיל מענטשן זיי גייען נאך זיצן פאר אינטימידעיטן וויטנעסעס מיט וויקטעם. יעצט די וועלט זאגט אז מען טרעפט זיך נישט נאר מיט מחותנים סא ס'איז א מורא'דיגע מחותנימשאפט מיילך שטערן העט זיך טרעפן מיט ברוך מרדכי לעבאוויטש עס איז דאך די מחותנים די איינציגע זאך וואס איך פארשטיי נישט פונקטליך איז וויאזוי האט דער מיילך שטערן קינדער און ער לויפט נאך נאך זכרים? קען זיין די עי טיים באם צו די בוני עולם וואס איז מחריב באם קענען דאס אויך שוין מאכן, און איך פארשטיי נישט וויאזוי מאיר האט קינדער נאכגעלאפן נאך זכרים, ווי א מונקאטשער זכר איז ער אים נאכגעלאפן? און יעצט האבן זיי געוואלט באגראבן ר' שלמה אהרן קעלנער, און זיי האבן געוואלט באגראבן מיך אויכעט, עטס באלד הערן. וואסערע ליגיונות זיי האבן געזאגט, זיי האבן געזאגט אז איך האב געשיקט שמעון ברוך טערקלטויב דעם רויטן הונט אז ער זאל עקסטארטן געלט פון מאיר, פון מאיר לעבאוויטש, איך פארשטיי נישט וואס האסטו געדארפט זאגן אזא ליגנט, האסט געקענט זאגן פשוט אז איך האב פון דיר געוואלט עקסטארטן געלט, ס'איז דאך אזוי אמת ווי ר' שלמה אהרן האט געוואלט פון דיר עקסטארטן געלט, אז מ'זאגט שוין ליגנט זאג שוין א בעסערן ליגנט. משוגע מטורף איך בין יעצט געוואויר געווארן די חברה האבן געהאט געמאכט בלבולים מיט ליגיונות און ברוך השם לולי השם שהיה לנו וואלט רבי שלמה אהרן געגאנגען חלילה אין תפיסה און איך חלילה און אלע מענטשן וואס זיי טוען פארן כבוד שמים אז מ'זאל די קינדערלעך'ס רעכט נישט צונעמען, די אלע וואלטן געגאנגען זיצן אין תפיסה און ווער וואלט געבליבן אינדרויסן? ברוך מרדכי מיט די גרויסע בארד וואלט געגאנגען זינגען דעם רבי'נס שלום עליכם און זאגן קידוש, מ'האט אים געהייערט, א פראסטיטוט, מ'האט אים געהייערט שבת ער זאל קומען מאכן א שאו. יעצט העט עטס הערן דעם גאנצן השתלשלות וואס איז געווען אין קאורט. משנכנס אב, ממעטין בשמחה, משנכנס אדר, מרבין בשמחה, סאו עס איז ט"ו ט"ו מחג המצות, דא ביי משנכנס אב איז מען ממעט, משנכנס אדר איז מען מרבה, יעצט לאמיר אביסל. דערציילן וואס איז געווען היינט אין קאורט, היינט איז ראש חודש אב, דער אמת איז פאר איינעם איז עס א שמחה און פאר איינעם איז עס א מיעוט, ברוך מרדכי'ן האט מען געטריילט אין אדר, ער האט אויסגערעכנט אדר ווייל ער איז געווען פון די חשוב'ע קוצן, און ס'איז אויסגעקומען אז ער האט זיך געטראפן צוויי און דרייסיג יאר אין תפיסה, און. היינט האט זיך אנגעהויבן די קאורט פון די עקיוזעישאן קעגן מיסטער קעלנער, יעצט דער אמת איז כ'האב ענק שוין געזאגט אמאל, אז ס'איז דא א סגולה פון ראדשיצער אז מ'זאל זאגן דעם פסוק ווען מ'גייט צו א גוי צום געריכט, כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה. אבער כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'ארבעט נישט פאר פעדעפיילס, כ'האב שוין אויסגעטרייט, אסאך פעדעפיילס האבן מיר געזאגט זיי האבן עס געטרייט און ס'האט זיי אריינגעברענגט אין תפיסה, פארוואס? ווייל דער הייליגער ראדשיצער איז נישט געווען אז מ'זאל חלילה מבטל זיין די. תורה, ער איז געווען אז מען זאל טוהן דעם רצון השם, מען מאכט זיך אמאל א איד, מאכט אמאל א דריידערל ביי די רעגירונג, האט מען אים געמוזט ארויס ראטעווען, ציילט א מעשה ביים הייליגן דברי חיים, א איד האט עפעס געשמוגלט די גרעניץ פון פוילן אויף רוסלאנד, עס איז אים געשטאנען א גרויס צו זיצן אסאך יארן, דער הייליגער דברי חיים געזאגט, נו, לאמיר פארשטיין, ווער זאגט דען אז דאס איז פוילן און אז דאס איז רוסלאנד, ווייל ס'שטייט יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, דער אייבערשטער האט געשטעלט גבולות פאר די פעלקער אויכעט, נו. א צדיק קען דאך גוזר זיין, איז ער גוזר אז די גרעניץ גייט נישט דורך דא נאר ס'גייט צוואנציג מייל אביסל אריין, ממילא איז דאס נאך געווען פוילן הייסט עס נישט געשווערצט. דאס איז געווען די אלע המתקות פון די צדיקים פון הייליגן רבי ר' משה לייב פון סאסוב, רבי ר' משה לייב האט נישט אויסגעלייזט פעדעפיילס, אמאל האט זיך דער. שטינקאטשער רב פאטאגראפירט ער מיט טשארלס היינס ס'איז געווען אין המודיע אין דעם ענגלישן אז ר' משה לייב ר' משה לייב שטינקאטשער איז אזוי ווי ר' משה לייב סאסובער און ער ראטעוועט אלע אידן יעצט אז ער ראטעוועט זיי פון גניבה פון גזילה זאג איך גארנישט הגם ס'איז נישט ריכטיג ווייל גזל עכו"ם איז אסור.
ס'א חילול השם מיט אלעם. ר' משה לייב סאסובער האט געראטעוועט א איד וואס האט נעבעך נישט געהאט צו באצאלן די ארענדאר, האט ער אים אריינגעלייגט אין תפיסה, און דער הייליגער רבי ר' משה לייב האט געמאכט א מופת אז ער איז געגאנגען נאך געלט און ער האט באצאלט דעם ארענדאר און מ'האט ארויסגעלאזט דעם איד. אבער זיך איינרעדן אז צדיקים האבן. געלאזט און געהייסן מען זאל גנב'נען? דער הייליגער דברי חיים ביי די מעשה פון יצב גבולות עמים האט ער געזאגט דעם איד דאס איז נאר איין מאל וואס איך טוה עס פאר דיר, מער וועל איך דיר קיינמאל נישט טוהן. איר וועט קוקן יעדן ספר הייבט מען אן דאס וואס עס שטייט די אלע שלעכטע זאכן אויף עכו"ם דאס מיינט מען די אמאליגע גויים וואס האבן אונז געוואלט אויסרייסן דאס אידישקייט אבער די היינטיגע גויים וואס אשר בצילם אין זייער שאטן וואוינמער אונז און מען קען האלטן תורה און מצוות אויף זיי איז נישט געזאגט געווארן די אלע שלעכטע זאכן וואס ס'ווערט געברענגט אין די חז"ל אויף גוים, אזוי שטייט איבעראל, דאס קענט איר נאכקוקן, דאס איז נישט ווען מ'זאגט זאכן וואס איז נישט מפורסם און ידוע. עניוועי, יעצט איז דא די אזוי, קומען קומט דא די לעבאוויטשעס וואס האבן אקיוזד מיסטער קעלנער, איז איינער גייט דא זיין העפי, איינער גייט ארויסגיין זכאי און איינער גייט ארויסגיין חייב, יעצט. דער אייבערשטער וויל אז ס'זאל זיין קדושה ביי אידן, טהרה ביי אידן, קדושים תהי' כי קדוש אני השם, סאו דער ברוך מרדכי מיט זיינע זין מיט די אלע חברה ארום און ארום האבן ווייעלעיטעד עווערי יעדן פסוק פון קדושים תהי' און פון פרשת אחרי מות, און דאס איז זיכער א גרויסע שמחה ביים אייבערשטן אויב מ'ברענגט זיי אראפ, איז אפילו ס'איז משנכנס אב ממעטין בשמחה. ס'איז נישט דא אזא שמחה פארן הייליגן באשעפער ווי אז מען טוט די בעל עבירות אראפנעמען פון די גאס און מען שפארט זיי איין, און די אנדערע קינדערלעך וואס זיי בלייבן אין די גאס קענען ארום גיין סעיף. נישט דא נאך אזא שמחה. דאס איז בנין בית המקדש. ס'שטייט, אין מבטלין, תינוקות של בית רבן אפילו בשביל בנין בית המקדש. תינוקות של בית רבן. זאלן זיין אין זייער חדר הייליג און אפגעהיטן איז העכער פון בויען די בית המקדש, והא ראיה א קינד שיקט מען נישט ער זאל גיין בויען די בית המקדש, דו גיי זיץ און לערן, דיין עבודה פון לערנען איז העכער, פיל פיל העכער, ווי דער בית המקדש, און איך וועל ענק ברענגען א ראיה, דער בית המקדש איז בסך הכל געשטאנען אַכט הונדערט יאר, אַכט הונדערט און דרײַסיק יאר, ביידע אינאיינעם, פון וואס איז זיך דער אייבערשטער משתעשע אז ער האט באשאפן די וועלט, שטייט אין די גמרא, שטייט אין זוהר, שטייט איבעראל. אויפן הבל פיו של תינוקות של בית רבן, ווען דער אייבישטער האט נישט די הבל פיו של תינוקות של בית רבן, ברויך ער נישט די גאנצע וועלט, און אונז גראון אפס, עס איז אונזער תפקיד, פונקט ווי צו לייגן תפילין און צו האלטן שבת, און נישט צו עסן חמץ אום פסח, און צו שאקלען א לולב, און צו זיצן אין סוכה, פונקט אזוי ווי אונז האמיר דעם תפקיד, האמיר אונז א תפקיד אפצוהיטן דעם יונגערן דור וואס זיי פארשטייען נאכנישט, וואס דאס מיינט אז מ'אביוזט זיי סעקשועלי און זיי פארשטייען נישט אז דאס איז די הארבסטע איסורים אין די תורה סאו יעצט איז דא ס'איז דא צוויי ניגונים משנכנס נכנס נכנס אב מרבים מרבים מרבים בשמחה משנכנס אב מרבים בשמחה אמאל איז עס מען לערנט דאך ארויס א גזירה שוה משנכנס משנכנס ביי אב מיט אדר די שמחה איז אז מען שלאגט זיך מיט די פעדעפיילס. דער אייבערשטער וועט אונז העלפן אז אונז זאל מיר עס אראפברענגען עד רדתה, ווי האט ער געזאגט דער הייזעריגער מיילעך שטערן דער וואס ער שרייבט אין דעם סאטמארער צייטונג דעם איד, ער האט געשריבן אויף מיר אז איך בין דאך אן עבודה זרה חס ושלום, און ווען איינער איז עוקר עבודה זרה צריך לשרש אחריו, מיילעך דאס איז וואס אונז טוהמער יעצט, מ'האמיר זיך פון דיר געלערנט. אונז רייס מיר אויס דעם זנות אזוי מיטן שורש, ס'וועלן שטייען אסאך אירע אויפן סטענד, די אשכנזי, די פאוערפול פעמילי גייען אויך זיצן, עניוועי, וועמיר באלד צוקומען. וואס איז געווען אין קאורט היינט? קודם מ'איז אנגעקומען דארט האלב צען, נארמאל די דזשאדזשעס ביז צענע ווארטן זיי מ'זאל קומען, געט זיך א רוף אן די פראסעקיושען, די פראסעקיושען איז די וואס זיי האבן צוזאמגענומען ליגיונות פון די לעבאוויטשעס אז מיסטער קעלנער האט געוואלט עקסטארטן, געלט, און די וויטנעסעס, די וואס זענען געקומען קעגן ברוך מרדכי'ן זענען געקומען זאגן אז ער האט זיי געאפערט געלט, וואס דאס איז שווא ושקר, מיר זעמיר געוואויר געווארן היינט אזאלעכע זאכן, איך זאג אייך, מיר האמיר נישט געגלייבט, דער טשארלס היינס איז א קרוק א פארברעכער פון די ערשטע קלאס, יעצט ס'איז דא דריי וויקטעמס, איין וויקטעם הייסט וויקטעם א'. איך גיי נישט זאגן קיין נעמען, ווייל מען טאר נישט זאגן קיין נעמען פון וויקטימס, הגם מען מעג שוין יא ווייל ס'איז שוין אלעס אין די עפענטליך, אבער איך וויל נישט זיין קיין פורץ גדר נאכדעם וועט מען זאל נאכשרייען נחש יא שכן אין נחש, דער צווייטער איז וויקטים בי, ס'איז דא עי און בי, און נאכדעם איז דא סי, יעצט דער עי האט אפגעזאגט אלעס, און נישט היינט נאך פאר צוויי דריי יאר צוריק, און אויף דעם האט מען איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן אויף גאנצע. צוויי און דרײַסיק יאר טען און א טרי קוואדער טו טוירטי טו יערס פארטיג ער האט געדרייט מיט דעם גנב קרוק א דיעלא מיט א דעשאוויץ אונז האבן מיר זיך יעצט גענומען איבער די סקול ער איז אין הארווארד א פראפעסער או אונז גיימער מאכן אדרבה איך וויל ענק זאגן רבותי עטס האט'ס א גרויסן טעות אין די גאנצע מלחמה יעדע מלחמה קען זיין אדער עס געווינען אדער עס פארלירן. אויב דאס פארלירן האסטו ביטער פארלוירן. ישיבה יוניווערסיטי האט געהאט צוויי מלמדים אין היי סקול וואס זיי האבן געפאטשקעט מיט די קינדער, פארוואס נישט? מ'האט דאך געמעגט. דאס גייט צוריק דרייסיג יאר צוריק זענען זיי געגאנגען און זיי האבן די סטודענטס שטיל געמאכט. שפעטער איז געווען נאך קינדער און נאך קינדער, מ'האט שוין נישט ויהי כי לא יכלה הצפינו עוד, זענען זיי געגאנגען. און זיי האבן די חברה, די צוויי מלמדים, איינגעפאקט די פעק, געגעבן א גוטע רעזעמעי, און זיי געשיקט אויף ארץ ישראל, און זענען דארטן געבליבן, און זיי האבן דארט מטמא געווען קינדער, ס'איז נאו פראבלעם, ווער ס'טוט עס אין אמעריקע, דארף עס כל שכן נאך טון אין ארץ ישראל, ווייל ארץ ישראל איז ארץ כנען, דארט, דאס גאנצע לאנד איז אזוי געווארן פון די כנענים, די תורה זאגט כמעשה ארץ מצרים וכמעשה ארץ כנען לא תעשו, עניוועי, געגאנגען יעצט די סטודענטס. און זיי האבן געפיילט א לאוסוט, קודם האט רב לאם, נארמאן לאם, געמוזט איבערבעטן און זאגן חטאתי עויתי פשעתי, א ראש ישיבה פון צוויי און אַכציק יאר, וואס ער איז געווען א היט, א לעדזשענד, ער האט זיך ארויסגענומען פאר פֿערציק מיליאן דאלער חובות און געבויעט צען בנינים און האט געמאכט א סורפלאס פון אפאר הונדערט מיליאן דאלער, עניוועי, אזוי ווי ער האט שוין דאס געטון איז שוין געקומען די נעקסט סטעפ, זיי סוען יעצט פאר טרי האנדרעט ענד עיטי מיליאן דאלערס. איר ווייסט וויפיל א מיליאן דאלער איז? זיי זאגן אז אכציג פראצענט פון אמעריקע, די מענטשן, האבן אין זייער לעבן נישט דורכגעווארפן א מיליאן דאלער. מען רעדט נישט זיי האבן עס נישט פארמאגט, ס'איז נישט דורכגעווארפן. עידי פראצענט. זיי סוען פאר דרײַ הונדערט און אַכציק מיליאן דאלער. איר הערט? און זיי גייען עס קריגן. און ישיבה יוניווערסיטי וועט עס מוזן באצאלן. ביי הוק אר ביי קרוק. האו דו יו לייק דעט סאטמאר? יו נאו וואט? יו אר נעקסט. נו, וואטש ענד סי ווען ברוך דייטשן'ס ווייב גייט ענק סוען, און וואטש ענד סי ווען נאך הונדערטער תלמידים וועלן אנהייבן צו סוען. אברהם שלום וויינבערגער האט א זון וואס ער שרייט מיר נאך אין די גאס, שייגעץ ס'איז דא א באשעפער, איך וויל דיר אויכעט זאגן די זעלבע, שייגעץ ס'איז דא א באשעפער. ס'איז דא א וויקטים וואס ער וויינט אויף זיינע יונגע יארן ווייל ער איז שוין געווען א אינגערמאן, ער איז געגאנגען פאר העלפ און דיין טאטע האט אים אויף ווילסאן סטריט וואן ניינטי טו וואן ניינטי טו ווילסאן סטריט האט ער אים מאלעסטעט דארט ווי ער נעמט אויף קינדער און בחורים מיט ווייבער. שעים אן יו! שרייסט מיר נאך איך שריי דיר נישט צוריק איך זאג עס אויפן האטליין. יעצט, ס'דא אין אנטווערפן איז דא דארטן איינער ס'ער איז א טוען רבני, איך האב געזאגט פאריגע וואך אויפן האטליין, ער איז א חזר א מניוול, כ'האב אויף אים דריי עקסטערע מיעסע מעשות, איינס איז וואס די גאנצע שטאט ווייסט, האט געהאט צוטוהן מיט א בחור וואס ער האט אים געמאכט אלע מיני השחתות, און ער האט געזאגט אז א גרויסע רבי אין ארץ ישראל האט אים געזאגט ער זאל מיט אים לערנען עניני קדושה, און יענער איז א חסיד פון דעם רעבן, האט ער זיך נעבעך געלאזט פארדרייען א קאפ, ס'איז אנבעליוועבל, כ'האב געזאגט דער הייליגער חתם סופר איז געקומען צו אים א תלמיד און געזאגט רבי איך בין נכשל געווארן מיט א מיידל, האט אים החתם סופר געגעבן א תשובה מיט תעניתים מיט זאכן, ווען אן אנדערע תלמיד האט געזאגט רבי איך האב זי געטובל'ט אין מקווה פארדעם זי האט געציילט זיבן טעג, זי איז געווען ריין. זאגט ער און וואס זי איז אבער נישט געווען מקודש צו אים? האט ער געוואלט וויסן וואס פאר א תשובה, לכאורה איז דאך דאס זייער גרינג ווייל סוף כל סוף איז זי נישט געווען קיין אשת איש מיט זאכן האט דער חתם סופר געזאגט פאר דיר איז נישט דא קיין תשובה, פרעגט ער פארוואס פאר יענעם וואס האט עובר געווען א איסור נידה מיט א מיידל האסטו יא געגעבן א תשובה און פאר מיר נישט? דאס איז זייער פשוט די. יענעם האט נעבעך אנגעכאפט די תאווה, וואס זאל ער טוהן? מוז מען אים געבן א תשובה. דו ביסט געגאנגען ווארטן זיבן טאג מיט אלעם געציילט און געטוהן און געמאכט, און דו האסט זיך נישט געקענט צוריק קערן צום אייבערשטן און די גאנצע צייט אויף דיר איז נישט דו ביסט א פארפאלענער. און די זעלבע דא אויכעט. דער שייגעץ איז געגאנגען ער האט אויסגעפלאנט אז ער וועט נעמען זיין די א רעבן פון דעם חסיד און ער וועט זאגן אז ער האט געהייסן מיט אים לערנען און געמאכט מיט אים השחתות, נו מ'איז אנגעקומען צו רב לייביש'ן, רב לייביש זאגט יענעם הער אויס, דו ביסט אפילו נאך נישט קיין גאר א היימישער, ביסט א שטיקל בעל תשובה, יענער איז א רב'ס אן איידעם, ער העט דיך איינשלינגען, ער איז א שווארצע קאץ. בקיצור, יעצט, איך האב עס געזאגט פאריגע וואך, דער דיין ער איז נישט קיין דיין, ס'א טוען רבני הייסט הערש מיילעך, ס'זאל ביי איינעם זיין פרייליך, אלטובסקי. איך האב עס געזאגט, קאלט מיך אפ איינער, ער וויל מיר נישט זאגן זיין נאמען, ער זאגט לאמיך דיר עפעס זאגן, אויב דו קענסט מיר מברר זיין אז ס'איז אמת, קענסט מיר ברענגען די די גוים, ווארף איך אים ארויס פון שטאט, און אויב נישט איז עס סתם א, סתם אבי גערעדט, און טאמער דו קענסט מיר נישט ווייזן ווער זיי זענען, פארלירסטו דיין קרעדיביליטי פאר די אלע אנדערע נעמען וואס דו זאגסט אויפן האטליין, זאג איך יענעם קודם כל. די ווייסט ווען דער פויפ פון רוים איז געקומען זאגן פאר היטלערן אז ער מען טאר נישט גיין אין מלחמה ס'איז קעגן קעגן רעליגיאן פרעגט אים היטלער זאג מיר וויפיל דיוויזיעס האט ער זאג מיר די קענסט אים ארויסווארפן פון שטאט וויפיל דיוויזיעס האסטו וועם קענסטו ארויסווארפן פון שטאט וועם, ס'רעדסטו שטותים. און צווייטנס וואס האסטו מורא צו זאגן דיין נאמען? און דריטנס, כ'מיין דו גייסט מיך סטראשען טאמער דער נאמען איז נישט גוט איז יענער נאמען נישט גוט? כ'האב דאך דיך געפרעגט אפן און קלאר, דו ווייסט דען די מעשה פון דעם וואס ער האט פארפירט א בחור וואס ער האט געזאגט עפעס א רבי פון ארץ ישראל האט אים געהייסן ער זאל מיט דעם בחור לערנען עניני קדושה? זאגט ער יא יעדער ווייסט דאס אבער איז דאך געווען צען יאר צוריק איז ממילא פרעג איך אים וואס הייסט צען יאר צוריק מיינט דאס פשט האט שוין תשובה געטון ווייל העלפט שטאט האט שוין פארגעסן איז ער האט זיך אמאל אויפגעשטעלט און געזאגט רבותי איך טו תשובה אויף די אלע שייגעץ שטיק וואס כ'האב געטון איך רעד נאך בהן איז ער געפארן אמאל דארטן ווי יענער יונגערמאן וואוינט און האט אים געזאגט זיי מיר מוחל צו האט ער אים געפרעגט צו די צאלסט נישט געלט פאר דאקטוירים אפשר קען איך דיר צושטייער געבן. הייבט ער מיך אן צו סטראשען אזוי ווי דאס איז נישט אמת, ווייסטו וואס? זענען ביידע אמת, זענען אלע אמת, נאכדעם זאגט ער מיר אז בית דין שיף, שיף איז דארטן עפעס א פעטער פאר אים, צו א שוואגער זיין, כ'ווייס נישט, די ווייבער זענען שוועסטער, צו די מענער זענען שוועסטער, איך ווייס שוין היינט גארנישט, זאגט ער שיף וועט מיר שיקן א הזמנה, זאג איך אים שאור, ער זאל שיקן א הזמנה, נאו פראבלעם. ער וועט שיקן א הזמנה, און ער וועט שרייבן אויף די הזמנה אז אויב ס'איז דא צוויי מענטשן וואס זיי קומען קעגן אים, לאזט מען גיין. צו די פאליס און אים איינזעצן, דעמאלטס יא, דעמאלטס גיי מיר זאגן ווער דאס איז, אבער נישט עס זאל אויסזען אזוי ווי כ'האב אויסגעזען מיט בעלז, מען האט געברענגט צוועלף עדות, מען האט געוואלט אריינגיין צום בעלזער רב אז יענקל פירער איז א וועלטס חזיר, האט מען געזאגט ניין, צום רב גייט מען נישט אריין, נעע, מען גייט נאר צום בעלזער בית דין. ווער זיצט דארטן? רוטנער. זיין זון הערשל רוטנער, דער וואס האט נעבעך נישט קיין קינדער ווייל ער וואוינט מיט זכרים, דער שייגעץ האט מיר אליין מודה געווען אז ער האט מכשיל געווען א בחור. נאר ער זאגט מיר איך גיי פאר העלפ, פרעג איך ווי, זאגט ער אין שלום בנייך. האב איך אפגעקאלט שלום בנייך, איך קען דעם פירער, זאגט ער ס'נישט דא אזא נאמען ביי אונז. קאל איך אים צוריק דו שייגעץ דו ליגנער, הייבט אויף זיין ווייב דעם טעלעפאן, איר זאלט מיר נישט קאלן איך גיי רופן די פאליס, זאג איך אים איר האט איר האט נישט קיין. קארידזש צו רופן די פאליס ווייל איך גיי זאגן וואס איך רעד מיט אייער מאן ער האט אומגליקליך געמאכט א בחור וואס ער האט חתונה געהאט זיך שיער געגעט איך האב אים געשיקט פאר העלפ און ברוך השם צוביסלעך ער איז סטראגלינג. אזעלכע לאולייפס די גאנצע חברה. שוין ער עס איז געשעהן פאר צען יאר צוריק מילא איז ער שוין א צדיק. ס'איז געשעהן לעצטנס אויכעט. ער איז א חזיר א וועלטס חזיר. איך געדענק ווען איך האב געהאנדלט נאנט מיטן בית דין פון אירופה האבן זיי אים נישט געוואלט האבן דארט ס'איז אויף אים רינונים געווען. עניוועי. למעשה דאס איז וואס די חברה טוען, די חברה טרייען דיך צו אינטימידעיטן און פארטיג. יעצט גיימיר צוריק דא צו ברוך מרדכי'ס קעיס, ברוך מרדכי, זיי האבן גענומען א בחור, דער בחור הייסט טורנהיים, ער איז דער צווייטער וויטנעס, כ'מעג זאגן זיין נאמען? ווייל מ'האט עס שוין אין קאורט אויך געזאגט. זיי האבן גענומען א בחור'ל און זיי האבן אים גענוצט פאר זייער שייגעצשטיק, ברוך מרדכי האט איהם געטוהן כל דבר אסור, האט אמאל דערציילט פאר מיסטער סטיוו ליטווין פאר א דעטעקטיוו וואס ער האט מיט אים אפגעטוהן, פלעגט אים לאזן אין פארק נאקעטערהייט נאכדעם ווען ער האט מיט אים געזינדיגט, ער פלעגט אים אפווארטן גייענדיג אין חדר, ער האט מורא געהאט צו גיין אין חדר ווייל ער האט געוואוסט ברוך מרדכי ווארט אויף אים, און יעצט נוצן זיי נעבעך דאס אינגל משוגע צו מאכן אז מ'האט געוואלט געלט. מען האט אים געאפערט געלט ער זאל קומען זאגן עדות, עניוועי די גאווערמענט למעשה זעהט דאך אז מען האט דעם בחור גענוצט און זיי זעהן ער איז נישט אלל דער. יעצט האט דער לויער פון מיסטער קעלנער א קשיא וויאזוי האט טשארלס היינס געמעגט ארויף שטעלן אויף א סטענד און אינדייטן אן אינעסענט מענטש פון די סטריט? די ענפער איז זייער פשוט, די ענפער איז פשוטער פון פשוט, טשארלס היינס איז א קרוק א פארברעכער. און מען האט געוואלט היינט קומען אין קאורט און פארלאנגען אז מען וויל האבן א ספעשל פענעל זאל אינוועסטיגעיטן וואס דא גייט פאר. טשארלס היינס וויל אבער נישט מען זאל יעצט מאכן אזא פענעל ווייל ס'איז פאר די וואוטס. האט ער געארבעט אז מען זאל עס אפשטופן אויף נאך ביזן זיבן און צוואַנציקסטן פון דזשוליי. יעצט אין א געוויסן וועג איז דאס גוט ווייל אזוי איז שוין נאכן פופצענטן נאך חמשה עשר מעג מען שוין זיין פרייליך. ווייל דער צירוף פון שם הוויה איז שוין כסדרו נאכן פֿופֿצן. סאו עניוועי, ס'א מחיה. סאו צו מיר קענען זיין אם ירצה השם פרייליך נאכן פופצן. און נאכן פופצעטן האט שוין די עי די עי געזאגט ער גייט אין גאנץ חודש אוגוסט אויף וויקעישן. ער זיי דרייען זיי טוען. די דזשאדזש האט אבער געזאגט מיך אינטערעסירט נישט דו גייסט יא וויקעישן צו נישט איך וויל ענק דא זעהן דעם זיבן און צוואַנציקסטן און מען גייט אנהייבן. און די ערשטע זאך וואס מען גייט פארלאנגען איז איך וויל האבן א ספעשל פענעל זאל אינוועסטיגעיטן דעם קרוק מיסטער היינס וויאזוי ער האט איינגעזעצט בכלל א מענטש אויף די עדות פון טורנהיים טורנהיים איז קודם מער נישט אלל דער און נאכדעם האט זיך סותר געווען פֿופֿציק מאל. יעצט ביי די פעדס איז דאס א גרויסע מעלה אז ער האט זיך סותר געווען, די חברה האבן אים אזוי משוגע געמאכט ער זאל רעדן אזוי און איינמאל זאגן ברוך מרדכי האט אים יא מאלעסטעט נאכדעם זאגט זאגט זאגט ס'איז נישט אמת, זיי האבן געמיינט זיי טוהן מיט דעם א חכמה, האסט געטוהן א גרויסע עוולה מיט דעם, ווייל קודם די פעדס זאגן אז ער איז נישט נארמאל וויאזוי האסטו אים געמעגט אוועקטראגן, ער האט געזאגט קלאר אז ביז אשכנזי לאט אים נישט אהיימקומען טאר ער נישט אהיימקומען, דארט האט זיך געטוהן מ'האט אנגעהויבן צו רעדן זאכן וואס אונז האמיר קיינמאל נישט געוואוסט, ס'איז נאך דא אפאר הונדערט פעידזשעס. כ'האב גארנישט געוואוסט, ס'שטייט ואשד הנחלים ווערט געברענגט אין פרשת חקת אז ס'זענען געשטאנען אויבן די אמורים, זיי האבן געוואלט אראפווארפן שטיינער אויף די אידן, די אידן זענען געגאנגען אונטן אין טאל, זיי וואלטן געהארגעט אלע אידן. זענען געקומען ביידע בערג, זיי האבן זיך צוזאם געקוועטשט, כשפחה היוצא לגביר, אזוי ווי א דינסט וואס זי גייט ארויס צו איר הער, ס'האט זיך נישט א טראפ גערוקט א פול מאושן. און די אידן האבן נישט געוואוסט אפילו, און זענען דורך געגאנגען, אינמיטן האט אנגעהויבן צו רינען פון צווישן די בערג אייברים, מיט בלוט מיט אלעם, האבן די אידן געקוקט וואס איז דא געשעהן, זאגט זיי משה רבינו דער אייבישטער האט נישט געוואלט די אמורים זאלן אונז הרג'נען, האט ער צאם געשטעלט די בערג, האבן די אידן זיך גענומען זינגען שירה, דאס איז די ואשת הנחלים, ס'איז א מורא'דיגע זאך, האב אליין נישט געוואוסט וואסערע רשעים די לעבאוויטשעס זענען, זיי גייען זיי מיך אויך דארט איינגעווייקט. יעצט זעה איך דאך די פעידזשעס, דא אפאר הונדערט פעידזשעס, זיי שרייען אז איך בין געגאנגען און איך האב געהייסן דעם שמעון ברוך טערקעלטויב אז ער זאל גיין נעמען געלט ביי מאיר לעבאוויטש, בשעת איך האב זיי געגעבן א קאפי פון מיין האטליין ווי איך האב געשריגן א וואך פארדעם און א וואך נאכדעם דו טארסט נישט נע ווען מ'האט אים איינגעזעצט דו טארסט נישט נעמען קיין געלט. און דער שייגעץ איז געקומען געהוקט אן. צו מיר און ער האט געוואלט איך זאל זיך אריינזעצן צו אים אין קאר, זאג איך אים ניין איך זיץ נישט מיט דיר אין קאר, דו האסט געהאט א שיינע פרוי, א פיינע פרוי, א אידישע טאכטער, א חשובע פרוי, ס'האט דיר געברענגט פיר וואוילע קינדער, ביסטו געגאנגען דו האסט דיך פארליבט אין א פאטעריקע. שעים אן יו דו חזר, זאג איך איך זיץ נישט מיט דיר אין איין קאר, וואס זאל איך טון דו האסט דיך באלד פארליבט אין מיר, זאגט ער לאמיר דיך פרעגן, אקעי שטיי אינדרויסן לאמיר דיך פרעגן, איך זאל נעמען געלט פון מאיר לעבאוויטש? סא וואס האסטו געוואלט הערן איך זאל זאגן יא? דו פערד איך האב דאך געשריגן אויפן האטליין א ניין? דו ביסט דאך אן אנגעריסענע בהמה, דער מונקאטשער רב האט אמאל געזאגט אז אונז ווען אונז זעמער אויף האמיר נישט אזויפיל שכל, ווי שמעון ברוך ווען ער שלאפט? כ'קען דיר זאגן, אויב אזוי אויב דער מונקאטשער רב האט דיך אזוי אנאליזירט איז ער אויך א גרויסע בהמה. כ'האב קיינמאל נישט געהאט מיט אים פערסענעל. ס'זאך צאמען קומען ענד ווי נעווער גאט טוגעדער. באט אויב ער קען אויף דיר זאגן אז ווען אונז זעמער אויף זעמער נישט אזוי קלוג ווי שמעון ברוך ווען ער שלאפט מוז ער זיין א בהמה. דער מונקאטשער. וואס האסטו געקלערט? איך וועל דיר זאגן, איך קען דיך פון ערגעץ? איך האב דיך פארדעם געקענט פון ערגעץ? איך דיר גיין געבן א פאלשע עצה? כ'פארשטיי בכלל נישט וואס דו ווילסט. יעצט גייט און ער האט געזאגט, ס'איז איינגעשריבן דארט, אז ער האט געזאגט אז נחום ראזענבערג האט געשיקט שמעון ברוך'ן צו נעמען געלט פון מאיר לעבאוויטש. און אזוי האבן זיי אלעס אויסגעדרייט, מאיר לעבאוויטש. זיי האבן אלעס אויסגעדרייט. שטעל דיר פאר וואס דארט טוט זיך. יעצט למעשה כ'זאג דיר, מאיר העט גיין זיצן אינאיינעם מיטן טאטן. וואטש אים צו. און ס'וועט נאך צוקומען דער אשכנזי. אשכנזי קומט אויך צו. כ'האב געהערט דארטן, ער האט פארגעליינט די די עי. אז ס'זענען ארויף געקומען מיט נייע עווידענס אויף אשכנזי מען האט אויף זיין קרעדיט קארד מ'פאר א פאר א יאר צוריק האט מען געקויפט די טיקעטס פאר דעם טורנהיים מען האט אים געשיקט אויף ארץ ישראל און גראדע אין ארץ ישראל זאלסטו וויסן איז ער ארום געגאנגען טשעפען בחורים מען האט מיך אויפגעקאלט און כ'האב עס היינט פארציילט פאר איינע פון די צייטונג שרייבער זאגט זי ווי נאו עווריטינג שיקסט א קראנק קינד אויף ארץ ישראל אליינס ער זאל זיך דארט דרייען? און די טיקעטס איז געווארן געקויפט ביי איינעם חיים כהנא איז א בעלזער, וואס געסטו ביזנעס פאר בעלז? אז דו פארסמסט אן סאטמארע קינדער דו מאכסט זיי קראנק, געב כאטש פאר סאטמאר פאר א טרעוול עידזשענט אביסל פרנסה, ס'איז אלעס איז שוין דא ווער ס'האט געקויפט די טיקעטס און וואו מ'האט געקויפט די טיקעטס און אזוי ווייטער. און מ'האט געקויפט זעקס זיבן טיקעטס א יאר געפארן געקומען. אדער קען זיין איינס, קען זיין שלמה מיכאל מאיר האט דאך געמאכט די ראפעל פאר די גרויסע מוסד פון ר' מאיר בעל הנס, קען זיין אז דער טורנהיים האט עס יעדעס מאל געווינען. סאיז אנבעליוועבל, און די גאווערמענט זעהט אז מען האט פארהאנדעלט מיט טורנהיים, לעיזער, כ'האב דיר געזאגט די אלע וואס האבן געהאלפן פאר די זונה פאר די זנות געלט זענען געווארן ארעמעלייט, דו וועסט ווערן אן ארעמאן. דיין לויער איז דער זעלבער לויער וואס טורנהיים וואס ער האט נישט קיין ניקל אין זיין טאש האט געקענט אפארדן דיין לויער און מ'האט געמאכט דיעלס. די גאווערמענט ווייסט יעצט אלעס. נישט טשארלס היינס גאווערמענט, טשארלס היינס קעירט גארנישט. די פעדס ווייסן היינט אלעס. כ'האב דיר געזאגט. יוסי ניימאן איז געווארן א יורד און ער וועט בלייבן א יורד ווייל ער האט געהאלפן א גרויסן גאון א פוסק אנטלויפן פון מאנסי ווייל ער האט געטאטשט פרויען, און ער איז אנגעקומען אויף ארץ ישראל, און ווער ווייסט וואס ער האט דארט געטון. און אין טאראנטא איז דא א איד וואס ער איז געווען פון די רייכסטע אידן משה רייכמאן, און ס'האט זיך אים אויסגעלאזט מיט נישט וואס ער האט געוואלט ס'זאל זיך אים אויסלאזן, מ'האט אים געזאגט אז ער ברענגט אהער א מורה הוראה, די פרוי איז שי איז נאון טו בי א זונה אין גאנץ ארץ ישראל. און ער האט עס געברענגט אווער אבאוו עווריבאדי, קען זיין ווייל דער אלטער רב דושינסקי האט אים צוגעזאגט אז עולם הבא ער זאל זי ברענגען. ער האט זי געוואלט פטור ווערן פון ארץ ישראל. און דער דושינסקי דא, דער קאץ, האט אונטערגעשריבן א חרם אויף מיר ווייל ער האט נישט געוואלט אז מען זאל זען וואס זיין שוועגערין האט אפגעטון אין ארץ ישראל פאר מען האט זי געברענגט דא. איז דאך אזוי שמוציג דאס אלעס. און וואס איז געווארן דער סוף מיט אים, מיט משה רייכמאן? ער איז נישט קיין ארעמאן אבער ער האט פארלוירן אלעס רועה זונות יאבד הון כל הבא על אשה זונה סוף מבקש כיכר לחם און אזוי גייט ביי יעדן איינעם לעיזער דו'סט נאך ווערן אן ארעמאן דו'סט ארויסגעהאלפן מען זאל נעמען א יונגע מען זאל אים נאך טראגן און ברענגען פארוואס? ווייל ער זאל בעקן ברוך מרדכי'ס מנוולות? אויף דיר האב איך רחמנות לעיזער, ווייסט פארוואס? ברוך מרדכי האט זיך כאטש ענדזשויד, דו האסט דאך דאס אויך נישט, דו האסט דאך אויך ענדזשויד, דו האסט דיין היסטערי, דיין פעקל האסטו, וואס האסט ארויסגעלייגט אזויפיל געלט פאר ברוך מרדכי זאל זיך ענדזשויען? עניוועי, ס'קומט דא צו אזויפיל עדות, אזויפיל זאכן וואס די גאווערמענט האט געוואלט באהאלטן, און די פעדס לאזן עס נישט, דא קומט יעצט אלעס ארויס, און ער האט געזאגט ס'דא הונדערטער פעידזשעס און פעידזשעס, און דאס אלעס מוז מען דורכגיין אין די נעקסטע צוויי וואכן. די גאווערמענט אליינס זעהט דאס, טשארלס היינז'ס גאווערמענט האט געטוהן די ארגסטע זאכן וואס מ'האט נאר געקענט טוהן. ער האט נעגאושיעט מיטן ערשטן וויקטים אויך יעצט ברוך מרדכי און באצאלט ערך אפאר הונדערט טויזנט דאלער א א לאוסוט, סיוויל לאוסוט, און אויף דעם חשבון האט ער געדארפט נישט קומען זאגן עדות, און נו האט ער שוין געמיינט ברוך מרדכי ווארט. שרייט יעצט די פעדעראל גאווערמענט. ער האט זיך געמעגט פארגלייכן מיט עניבאדי, ער גייט צוריק אין דזשעיל. ס'פארגלייכן איז זייער גוט, האט יענער געכאפט אפאר טאלער. קען זיך נישט פארגלייכן ווען מ'איז א קרימינאל. וואו דא האט זיך אפגעטון, וואו עס קומט ארויס יעצט אזאלעכע זאכן, איך זאג דיר, מען דארף, איך דארף באמת גיין אין שול גומל בענטשן ווייל זיי האבן געלאקערט אויף מיר מיך אראפצוברענגען און אריינשטעלן אין דזשעיל. און וועגן דעם גייט ברוך מרדכי צוריק אין דזשעיל אויכעט נישט ווייל ער האט געזינדיגט מיט זנות, אסאך האבן געזינדיגט און זיי האבן זיך ארויסגעדרייט. נאר דער איז אזא חיה, אזא שמוציגע לאו לייף, אז ער גייט באגראבן די גאנצע שטאט נאר ער זאל שטיין גראד. האסט געזינדיגט, מ'האט דיר געוואלט געבן צען יאר פראבעישאן, נעם עס. יעצט איז ארויסגעקומען אז ער האט נעגאושיעיטעד מיט טורנהיים און מיטן ערשטן וויקטעם.
און ממילא זאגט די פעד איך וויל נישט וויסן מער גארנישט פון ברוך מרדכי, און זיי האבן געזאגט קלאר טאמער ברוך מרדכי געט זיי א הארד טיים שלעפן זיי מיט זיין זון אויך, זיין זון גייט מיט מיט דעם געשעפט, און און עניוועי צו ער געט א הארד טיים צו נישט הערשל אשכנזי גייט אויך מיט אין דעם געשעפט, ווייל ער האט קיין שום רעכט נישט געהאט צו שלעפן א יונג בחור'ל אויף ארץ ישראל. ס'איז א אינטערעסאנטע מעשה וואס דא איז געשען. איך בין געווען אין ארץ ישראל אין מירון עפעס פאר א יאר איך ווייס נישט פונקטליך ווען ס'איז געווען, און כ'בין דארט געווען האב איך געזען אז די אשכנזי'ס זענען דארט ווייל זיי האבן געברענגט א ספר תורה לעילי נשמת פון זייער פעטער דער וואס איז נעבעך אוועק דער וואס האט געהאט די משמחי לב. אינטערעסאנט משמחי לב קויפט נאר שיך פאר קינדער, קיין אינטערהויזן קויפן זיי נישט ווייל די אשכנזיס האלטן אז מען דארף נישט האבן קיין אינטערהויזן ווייל אז איך דארף אים, איך וויל אים עניוועי טשעפען דאס יונגל און שפילן זיך מיט אים, דארף איך אים אויסטון די אינטערהויזן זאל ער גיין אן אינטערהויזן. סאו די חברה זענען געווען דעמאלטס אין ארץ ישראל אין מירון און איך האב זיי געזען. אזוי ווי איך האב זיי געזען און ס'מיר געווען זייער נישט אנגענעם, קומט צו מיר צו איינער א אינגערמאן און זאגט מנחם אנטלויף פון דא, איך האב געהערט ווי צוויי בעלז אינגעלייט זאגן איך האב א קאר, זיי האבן געהאט א קאר און זיי גייען מיך איבערפארן אויף טויט ווייל איך נעם אראפ דעם כבוד בית בעלז, בין איך אוועק געגאנגען בין איך נישט געבליבן דארט אויף שבת, בין איך געפארן אויף טבריה, איך קום אויף טבריה טרעף איך א מעשה א קרוב א שומר אמיר א תולדות אהרן האט געמאכט א ברית פאר אן אייניקל, האט זיך זייער געפרייט צו מיר, נאכדעם האב איך אים געזאגט גיי צו און פרעג דעם תולדות אהרן רב צו איך קען קומען צו די ברית, זאגט ער הונדערט פראצענט, ביי זיי איז נישט קיין עוולה אז מען ארבעט אויף קדושה, זייער רבי דער שומר אמונים האט אויך אזוי אויסגעזען, ער איז געווען אין חרם אין שטאט, זאגט מיר איז ער געווען אין חרם, מיר האט יאסעלע קאהן געזאגט מען האט נישט געלאזט ער זאל האבן א מנין ראש השנה יום כיפור, פארוואס? ווייל ער האט גערעדט פון די חזר'ישע זאכן, עניוועי. בין איך אוועק געפארן, דעמאלטס האבן זיי געברענגט דעם ספר תורה, דעמאלטס האט מיר איינער געזאגט זייענדיג אין מירון, זיי האבן אויך געברענגט טורנהיים דעמאלטס, שור האבן זיי אים געברענגט, זיי האבן געשלעפט מיין קינד אווערסיס בעק ענד פארט, זיי האבן געמיינט טשארלס היינס פירט און קענען זיי טון וואס זיי ווילן, סאו יעצט האב איך געהערט נאך אפאר נעמען וואס די דיסטריקט אטוירני האט געזאגט ווער ס'קומט נאך אלץ צו, צו די גאנצע חזיריי. און אזוי ווי זיי קענען זיך נאך, זיי האבן עס יעצט ערשט באקומען די פעיפערס, שטעל דיר פאר ווי מען האט געהאט באהאלטן די אלע פעיפערס, ס'איז אויך א מזל אז מען האט זיי נישט פארברענט און מעביר געווען פון די וועלט. ס'איז אנבעליוועבל! וואו זעמער אונז דא יעצט געוואויר געווארן זאכן. יעצט, איך קען נישט גיין אין שול גומל בענטשן, ווייל, און ס'פארשטייט זיך אליינס, איך האב דאך נישט קיין שול וואו צו דאווענען. סא איך וואלט געבעטן די לגלג רבנים זיי זאלן גומל בענטשן. אזאלכע רשעים מפקיר צו זיין יענעמס בלוט איז אנבעליוועבל. קומט נאך דארטן דער בייזער הונט, דער רויטער הונט, ווי זיין שווער פלעגט אים רופן, שמעון ברוך טערקלטויב, זאגן אז איך האב אים געהייסן ער זאל גיין נעמען געלט פון מאיר לעבאוויטש. שעים אן יו. שמעון ברוך, זארג דיך נישט, די סעטעלמענט וואס דו האסט געסעטעלט מיט טשארלס היינס איז אויך גארנישט ווערד, אלעס קומט יעצט ארויס. יעצט. ס'איז דא דאס א מאגעזין ס'הייסט דער די שטערן שרייבט ער אז ווען ס'איז געווען דעמאלטס אין די צייט ווען ס'איז געלאפן פאר גאווערנער פאטאקי פאטאקי דער אונגארישער האט ער געפילט אז פעלט אים דרייסיג פראצענט וואוטס האט ער גענומען זיין חבר געהאט דעם פריינד ער האט אים געזאגט גיי נעם די בית רחל מיידלעך און זאלן זיצן אויף די טעלעפאונס און קאלן אז מ'זאל וואוטן בקיצור שרייבט ער דארטן אז מ'איז געגאנגען צום מנהל פאטאקי'ס פריינד, און געבעטן דעם מנהל. דער מנהל האט געזאגט מען קען נישט, עס איז קעגן צניעות פון א אידישע טאכטער. זאגט ער אבער ס'וועט אריינקומען גרויס געלט. אה, מען רעדט פון געלט איז דאך אן אנדערע זאך. עניוועי, איז ער געלאפן שנעל, און ער האט אים דער מנהל געזאגט פרעג משמרת הצניעות. משמרת הצניעות האט געזאגט יא זענען מסכים אבער ס'מוז מיטפארן פרויען עלטערע. ס'טייטש אזוי, די פרוי ווען זי, ווען זי שעמט זיך שוין נישט אז מען זאל זי רופן מאמע. דעמאלטס שטייט אין שולחן ערוך האט זי שוין נישט קיין וסת, הייסט א זקנה, שטעל דיר פאר. הע. די עלטערע פרויען האבן שוין נישט קיין יצר הרע אויך נישט, וואס? באלאוני. עניוועי, אזוי האט אונז משמרת הצניעות געזאגט אז מען זאל מיטנעמען די חברה, און דעמאלטס מעג מען. ס'הייסט דער מנהל האט געזאגט מען טאר נישט און יענע האבן געזאגט אז מען מעג, די משמרת הצניעות. יעצט פרעג איך א קשיא, איז דאך יא דא משמרת הצניעות, וואס האט וועבערמאן נישט געברענגט די משמרת הצניעות? פארוואס האט דער פייערווערקער געזאגט ס'איז נישט דא קיין משמרת הצניעות? ס'דאך יא דא! נאך אין פאטאקי'ס צייט איז געווען א משמרת הצניעות, מ'דארף אהער ברענגען פאטאקי און אים פרעגן איז יא דא משמרת הצניעות צו נישט? סא דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז געווארן לעבעדיג, עניוועי, ס'איז געווארן אפגעשטופט אויפן זיבן און צוואנציגסטן, דעמאלטס האבן זיי מסתם קומען און זאגן די זעלבע זאך, זענען נאכנישט גרייט, א מעשה א בוידעם, זיי ווארטן ס'זאל דורכגיין די וואלן און נאכדעם. העט מען זעהן וויאזוי טשארלס היינס וועט באהאנדלען די זאכן, לכאורה העט ער פאר סאטמאר זאגן איך האב ענק טיף טייער אין דר'ערד מיט אלע איינזעצן, און דאס איז וואס דא גייט געשעהן, נאר הער אויס, יו נעווער נאו, ס'קען זיין אז ער וועט נאך גיין אין דזשעיל אויך, קען זיין ער וועט גיין אין דזשעיל, ווייל זיי פרעגן, אויב ער האט געוויסט. אז טורנהיים איז א צומישט יונגל וויאזוי האט ער געקענט איינזעצן מיסטער קעלנער ווייל טורנהיים האט אים געזאגט. סאו בקיצור דא איז געווארן פרייליך אין די וואכן. לעבעדיג געווארן יעצט. ס'איז נאר ס'וועט נאך אריינשלעפן נאך אסאך מענטשן אויך. אריינשלעפן פון משמרת הצניעות ווייל זיי טענה'ן אז מיסטער קעלנער האט געוואלט דא עקסטארטן געלט. די גאווערמענט ווייסט קלאר. אז די אלע צוויי וויקטימס איז געגעבן געווארן פאר מיסטער קעלנער דורך משמרת הצניעות, איך זאג נאך נישט ווער, ווייל כ'האב מורא יענער העט נעמען א פאספארט און אנטלויפן, סאו וויאזוי קען זיין אז ער האט געוואלט עקסטארטן געלט ווען משמרת הצניעות האט אים געגעבן דעם קאנעקשאן? און נאכדעם פרעגט פרעגט די גאווערמענט, די משמרת הצניעות האבן זיי געפרעגט, עטץ האט'ס געוויסט אז ברוך מרדכי איז א חזיר? זאגן זיי יא. זאגט ער איך פארשטיי נישט נאר דו האסט געוויסט ער איז א חזר פארוואס האט מען אים נישט איינגעזעצט? וויאזוי האט ער זיך געדרייט אין די סטריט? ער האט באצאלט אפאר טאלער און דאס איז שוין אלעס אקעי? העהה אלעס קומט יעצט ארויס איך ווייס נישט וויפיל ארעסטס ס'העט זיין אבער איך מיין זיי האבן האבן א ברייט מנין איך האב נישט ווי צו דאווענען מיך לאזט מען נישט אריין אין קיין מנין זיי האבן האבן דארט א גרויסן מנין זיי האבן זיך קענען ענדזשויען איינער מיטן צווייטן ס'העט זיין אותו ואת בנו ברוך מרדכי מיט מאיר און נאך אפאר חברה, שטייט משנכנס אב ממעטין בשמחה, מ'דארף זיין ווייניגער פרייליך. זיי האבן נעבעך אנגעהארגעט דעם דאסקאלאוויטש איך הער מיט אן אמבולאנס האט מען אים אריינגעפירט אין א שפיטאל אזוי הער איך, כ'בין נישט דארט געווען, סאו מ'געט אבאכט די גוים געב אבאכט זאלסט נישט זיין צו פרייליך דארטן, אזאלעכע שמוציאנעס. וואס? אנבעליוועבל! ווי האט עטץ דאס געלערנט די אלע שייגעץ שטיק? די מאפיא האט אויכעט רולס, ווען מען שלאגט זיך אין א מלחמה אז מען האט יענעם געשאסן מוז מען אים שוין טראגן אין שפיטאל מען מוז אים טרייען צו היילן, ברוך מתתיהו מיט די סאקמער אזיאטישע חברה וואלטן אריינגעשאסן אין אים נאך הונדערט קוילן, איי דו פארלירסט דאך די קוילן דארפסט דאך קענען שיסן א שונא, איינער וואס ער לעבט נאך. ניין דעיס איז די זאך יעצט האבן מיר נישט קיין שום מין רולס עטיקל רולס גארנישט זעמיר צעלאזטע פערד ס'איז א רב אין ענגלאנד האט געזאגט אז די אלע טייט ניט קאמיוניטיס אר לוזינג און ער איז זייער גערעכט הגם די או יו וויל ער זאל צוריק ציען צוריק ציען אונז האמיר אזויפיל דראפ אוטס ליידער אז ס'איז דא א דראפ אוט אויכעט אין א מאדערענע פלאץ ווערט ער אביסל מאדערן. אבער דא ביי אונז גייען זיי אוועק מיט אזא העיט פאר אידישקייט, אז זיי זעען וואס דא איז צוגעגאנגען, ס'איז ממש נישט צום גלייבן. כ'ווייס נישט באמת וואס קען מען דא טון, א קאשעמירא וויל נישט טראגן קיין נאל מער, זיי האבן געוואלט גנב'נען געלט און עקסטארטן געלט און מאכן א לעבן גרינג, היינט גייט דאס שוין אויך נישט. זיך צו זעצן ארבעטן אויף דער עלטער איז נאר געווען איין סאטמארער רבי, אונזער הייליגער רבי. ער איז געווען אלט פינף און פופציג יאר, האט פארלוירן די קינדער אין לאגער, אלעס פארלוירן נעבעך, חוץ איין טאכטער, די האט מען געמאכט ער זאל זי דא פארלירן, און אנבעליוועבל האט זיך גענומען ארבעטן ווי א יונגער מענטש, ס'איז נישט צום גלייבן, ס'איז זייער זייער שרעקליך די מצב, אונז מוזמיר אנהייבן צו טראכטן וועגן נישט קהילות, פשוט'ע בעלי בתים זאלן זיך אריינלייגן אין חינוך, מען זאל זען צוריק ארויפצוברענגען דעם ארטאדאקסישן אידנטום. עניוועי, והשאר יבוא אם ירצה השם, ס'וועט נאך קומען א שיעור די וואך, דאס איז נאר אן עמערדזשענסי צו וויסן וואס איז געווען אין קאורט, מען האט עס אפגעשטופט אויף July the twenty ninth, באלד צוויי און א האלב וואכן, און דעמאלטס מוז די גאווערמענט זיך צושטעלן, און אויב נישט וועט מען עס נאכאמאל שטופן, אבער די גאווערמענט האט שוין די פעספארטס פון די חברה וועם זיי ווילן, און דאס. ער גייט צוברעכן דעם גאנצן אינטערוועלטנישקייט וואס דא האט נאך געהערשט. דזשוליאני האט צובראכן די מאפיא, די פיש מארקעט, איבעראל. דער קעיס גייט צוברעכן דעם גאנצן מאפיא וואס האט נאך געהערשט דא. גייט צום רב, דער רב וועט יענעם סטראשען, און שוין. און מיט דעם קען מען טון וואס מען וויל. און מען האפט מיטן אייבערשטנ'ס הילף אז ס'וועט אנהייבן צו ווערן א קלין קאמיוניטי, און קינדער וועלן האבן זייערע פילע רעכטן, קיינער זאל נישט קענען מער טאטשן. איך ארבעט שוין א לאנגע צייט אז אין בני ברק, און אין ירושלים זאל מען דארפן האבן איבעראל א מעגל סגור, כ'הער זאגן אז ס'איז געווען די וואך שוין א מיטינג, כ'הער זאגן וויזשניצער רבי ר' ישראל האגער פון ארץ ישראל און נאך אסאך רבנים האבן אונטערגעשריבן אז ס'טאר נישט זיין קיין פאבליק פלאץ, סמעדריש, א מקווה, א מיידל סקול, א יונגל סקול, א טוילעט, טאר נישט זיין. אן א מעגל סגור. כ'האב זיי געזאגט זאלן עס אויכעט לייגן אין די גארטנס און דארטן ווי די קינדער שפילן זיך, ווייל דארט איז זייער דעינדזשערעס מיט די הויעכע ביימער, אונטער די ביימער, תחת כל עץ רענן, אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים האט מען געטון כל דבר אסור, אזוי וויינט די נביא. עניוועי, זיי קאלן מיך אן, זיי זאגן הרב נחום דאס אלץ אייער קרעדיט, זאג איך פיין, איך בין צופרידן. ס'וועט קומען א צייט ווען ס'וועט זיין ארדענונג, מ'וועט אמאל נישט פארשטיין וועלכע רב ס'האט זיך ארויסגעשטעלט דערקעגן, חוץ אזא בורשטינער מיט א גאלאנטער, אפאר חזירים מיט גנבים, פערדס גנבים, די האבן געמעגט טון וואס זיי האבן געוואלט, און אזא האדרע סטאדרע זילבער, הע, זילבער! זיינס א פירסט קאזין איז עס דאכט זיך מיר געווען א גיינעקאלעדזשיסט, ער האט מעבר געווען, ער האט אנגעשוואנגערט פרויען. מען האט נישט געדארפט האבן עה דעם בונה עולם מחריבו. ער איז געווען אין די צייטונג און ער האט באצאלט געלט, ער האט געהאט א גוטן דאס מיט איך ווייס מיט וועלכן פאליטישן, און ס'איז אפגעווישט, ס'איז נאך דא אין די צייטונג, ס'איז דא און אויפן יוטוב האט ער עס באצאלט געלט מען זאל עס אראפנעמען, פארוואס ווייל די פרויען זענען נישט געקומען פאראויס, סקולענער רבי איז געווען אינפארמישט דא. סקולענער רבי קען באשטיין אזא מאן, זייערע מאביע ער געקריגן אפאר טאלער, און יעצט האט מען געכאפט נאך איינעם פון די חשובסטע פון די הו איז הו אין די אידישע וועלט. וויינריב משפחה, וויינריב א גיינעקאלעדזשיסט האט געוואלט מפתה זיין א פרוי האט מיט איר געוואלט וואוינען, איז פון האספיטל האט מען שוין ארויסגעווארפן אז זי וועט פרעסן טשארדזשעס וועט מען עם איינזעצן. רבותי, לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין. די בילדינגס לוק די סעים, די גאס לוקס די סעים, די שול לוקס די סעים. באט די לאו סיסטעם ביהיינד דיס איז נאט ענימאר וואט איט יוזט טו בי. ס'אויך נאך א זאך, דאס איז מיין אייגענע ספעקולעישאן, אז נאכדעם ווען קעלנער וועט מירצעשעם דורכגיין זיין טרייעל און ער וועט געווינען גייט ער סוען טשארלס היינס אין די מיליאנס אוו דאלערס אזוי ווי דזשאבאר וואס מ'האט אים איינגעזעצט פאר גארנישט פֿופֿצן יאר און אזוי ווי די אנדערע וואס מ'האט אים איינגעזעצט אויף צוויי, איין און צוואַנציק יאר. דאס איז א רעגולער לאוסוט אין די הונדרעדס אוו מיליאנס אוו דאלערס. א פארברעכער האט ארויפגעשטעלט א מענטש אין א קאורט סטענד און ער האט אים איינגעזעצט. פארוואס? ווייל טורנהיים איז געקומען זאגן עדות. ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי. ס'איז גוטע צייטן. און אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט, ישיבה יוניווערסיטי סוט יעצט פאר טרי הונדרעט און עיטי מיליאן דאלערס, וויל איך בעטן אלע סאטמארע תלמידים, סו די ישיבות. מ'האט ענק געטאטשט אין א ישיבה, סו דעם. זײ װעלן זיך אױסלערנען. די אַלטער אַזיאַטישער מאַרמאָר אָשר װעג איז געשטאָרבן. זײַטס אַלע געזונט. נאָך צוריק קומען סוף װאָך מיט אַ שיעור מירצעשעם.